ער איז ווערט א כלה וואס קומט פון פאלייען און זי זאל אויך זיין א שטיק צירונג, די רעשט פארלאז איך זיך אויף אייך. אויף דעם האט הערש לייב זיך א קראץ געטוהן אין שרונט פון זיין בארד און געזאגט, ר' זושא לעבן, מ'האט פארשפעטיגט, פאר רבינו גרשון וואלט איך אייך געזאגט, נעמט ביידע אוצרות,

אבער מתוך עקשנות האט זי ארויסגעפראלט, זאל עטל מיט אים חתונה האבן דורך א שדכן, אפילו איר זאלט מיך צעשניידן אויף שטיקער וועט איר ביי מיר נישט פועל'ן. איז ביי טאטע מאמע געבליבן אז א טאכטער מאכט מען נישט חתונה מיט כח, געלויבט דעם אייבערשטן וואס זיי האבן אין שטוב נאך אן אוצר און זיי וועלן דעם שידוך מיט ר' זושא נישט אפלאזן, עטל וועט זיין די באשערטע כלה.

האָט זי אַראָפּגענומען די קלאָשן מיט אײַנגעמאַכטס, פֿון מאַלינעס, פֿון פֿלױמען, פֿון װײַמפּערלעך און פֿון אַגרעס. זאָל ער נישט מײנען, דער גבֿיר, אַז זײַן בן-יחיד פֿאַלט אַרײַן צו אַבי װעמען. עטל װעט מיטן אײבערשטנס הילף זײַן אַזאַ באַלעבאָסטע, װי עס איז זי, די מחותּנתטע געלע. ר' זושע װעט זען, אַז ביז עטל איז געװאָרן זײַן שנור, איז ער געװען אַ דלפֿן. ערשט מיט איר, מיט עטלין האט ער אריינבאקומען אן אוצר און ער איז געווארן אויף אן אמת רייך. ווי זיי האבן זיך געזעצט צום טיש, און נאך איידער מ'האט געמאכט די ברכה בורא מיני מזונות איבער די קיכנס, איז דער שידוך שוין געווען וואוילגעפעלן, ווי ער וואלט אנגעצייכנט געווארן אין הימל פון קדמונים אן. געלע האָט זיך געשפּיגלט אין אַבֿרהמלען, אַז עס האָבן זיך איר געשטעלט טרערן אין די אויגן, הלמאַי דער אייבערשטער אין הימל האָט פֿאַרמיטן פֿון אירע געדערים, זי זאָל געבוירן אַזאַ זון. און ר' זושע האָט זיך געשפּיגלט אין עטלען און געדאַנקט דעם הימל דערפֿאַר, וואָס ער האָט אים נישט מזכה געווען מיט אַזאַ טאָכטער, ווי עס איז די כּלה עטל, האָט ער אים מזכה געווען מיט אַזאַ שנור.

געלע האָט געװײנט, נישט װי איר טאָכטער װאָלט געװאָרן אַ כּלה, נאָר װי זי װאָלט זיך דערמאָנט אָן דעם חורבן בית-מיקדש. צו דעם אַלץ, װאָס עס האָט זיך געטון אין הױז, האָט זיך צוגעקוקט פֿון יענער זײַט פֿענצטער לאה. זי איז גאָר פֿריִער אַנטלאָפֿן פֿון דער שטוב. ס'איז נישט קײן חתן, האָט זי געזאָגט, ס'איז אַ קעלבל, װאָס מען ברענגט עס אין שטוב אַרײַן און דערפֿאַר װיל זי אים אַפֿילו נישט זען.

לאה האט נישט געהאט קיין כח אויסצושלאגן די שויבן, די פויסן זענען איר אראפגעהאנגען ווי שטיקער האלץ, האט זי כאטש געוואלט אנטלויפן, נישט זעהן מער דורכ'ן פענסטער די צעשמחה'טע פענימער. האבן איר די פיס נישט געדינט, זי האט זיך פון ארט נישט געקענט רירן, ערשט דערנאך אז זי האט געזעהן ווי ר' זושא און דער חתן האבן זיך אויפגעשטעלט אוועקצוגיין, האט זי בהלה'דיג זיך אפגעריסן פונעם פענסטער,

צום סוף האָט דער כעס אין איר זיך אױסגעברענט. זי איז געװאָרן קאַלט און פֿאַרװאָלקנט. זי האָט קײן װאָרט דערװעגן נישט אױסגערעדט, נישט פֿאַר דער מאַמען און נישט פֿאַר עטלען. זי האָט אָפּגעמאַכט בײַ זיך, אַז אַפֿילו די גאַנצע װעלט זאָל אונטערגײן, װעט אַבֿרהמל חתונה האָבן מיט איר און נישט מיט עטלען. דריי טעג פארן שרייבן די תנאים פון עטלען און אברעמלען, געלע איז שוין דעמאלט געווען פארפארעט אין באקן אירע פלאדנס און שטרודלען, האט זיך לאה אריינגעשטעלט אין הויז פון רב זושא. זי איז געווען פארווירט און פארלוירן. פון אונטערן טיכל פאררוקט הויך אויפן קאפ האבן ארויסגעקוקט צעפאטלטע בינטן פון אירע האר. איבערן אָרעם איז איר געהאַנגען אַ געפֿלאָכטן קויבערל. מיט אָטעם פֿון אַ בהלה האָט זי דערציילט, ווי אַזוי ס'האָט זיך איר פֿאַרגלוסט צו גיין אין וואַלד קלײַבן שוועמלעך. ווי זי איז אַרײַן אין וואַלד, אַזוי האָט זי געהערט, ווי עס רופֿן קולות, און באַלד האָט זיך איר צעמישט די וועגלעך און שטעגלעך און זי האָט נישט געוווּסט, וווּ זי געפֿינט זיך. האט זי אנגעהויבן גיין אהין פון וואנעט עס זענען געקומען די קולות, האבן זיך די קולות דערהערט פון דער צווייטע זייט, ווי זי האט זיך אויסגעדרייט אין דער צווייטע זייט זענען די רופן געקומען פון ערגעץ אנדערש, זי האט זיך קוים דערשלעפט אהער און אפילו פון דאנען ווייסט זי נישט ווי מען קומט אהיים, האט ליבעלע, אברעמל'ס מאמע, מיט א שמייכעלע אבער מיט אביסל פארריבל זיך אנגערופן, דריי טעג פאר די תנאים גייט נישט א כלה אליין!

רב זושא האט נישט געגלויבט זיינע אויגן, ער האט געהאט א חשד אז ביי אים אין שטוב געפינט זיך די כלה, נאר דאס וואס זי זאגט אז זי איז די שוועסטער איז א תירוץ פאר די בענטשליכט. מסתמא שעמט זי זיך וואס פאר די תנאים האט איר אנגעשמעקט צו גיין קלייבן שוועמלעך, און דערצו איז זי נאך אויך אן א פארטוך. אברעמל איז געוועזן צעדולט מיט אירע צעשויבערטע האר.

ער קען נישט פארפירן, האט אברעמל זיך ארויסגעכאפט, איך וועל אייך צופירן ביז צום שיידוועג. לאה האט אים ארומגענומען מיט איר גרינעם בליק, געוויקלט מיט א מיידלשן שמייכל און געזאגט א יישר כח. אזוי האט אברעמל דער חתן בחור באגלייט די שוועסטער פון דער כלה עטל אין דעם פארנאכטיגן וועג. דער דרויסן האט געשמעקט מיט טרוקענעם וועג-שטויב, מיט וואלד און מיט קי. די זון, אַ געלבלעכע, אַ מילד שלעפֿעריקע, האָט זיך געלייגט שיף, ווי זי וואָלט וועלן איבערנעכטיקן אויפֿן דאָרפֿישן וועג. איך וועל קומען אַהיים מיטן ליידיקן קייבערל. וואָס וועל איך זאָגן דער מאַמען? האָט לאה זיך געצערטלט, כּדי אַבֿרהמלען צו מאַכן רעדעוודיק. איר וועט זאָגן, האָט אַבֿרהמל איר געוואָלט צוהעלפֿן און זי האָט אים איבערגעריסן, איך וועל גאָרנישט זאָגן! צו דען מוזן דערוואקסענע אלץ דערציילן זייערע עלטערן ווי קליינע קינדער? דער דין איז, נישט מצער צו זיין און נישט אריינצוברענגען אין כעס די עלטערן, האט אברעמל געזאגט מיט א ציטערנדיג קול, און ער אליין האט זיך באצייטנס מצער געווען, וואס אט באלד וועלן זיי צוקומען צום שייד-וועג, און זיין כלה'ס שוועסטער וועט אוועק פון אים. ס'איז א גוטער דין, האט לאה קונדייסיש אויסגערופן, אז מען דערציילט נישט און מען זאגט נישט, איז מען נישט מצער און מען ברענגט נישט אריין די עלטערן אין כעס. איר זענט א קלוגע דערצו, האט ער זיך אפגעשטעלט און א קוק געטון אויף לאה'ן וואס איר גוף איז געווען צעשפילט. ווי זי וואלט נישט געהערט וואס ער האט געזאגט, האט זי מיט אן אויסגעשטרעקטן ארעם אנגעוויזן אויפן וואלד הינטער אים און געפרעגט, אביסל ווי זי וואלט געווען א קינד, וואס פאר א וואלד איז דער? דאס איז א וואלד פון דעמבעס, האט ער זיך אויסגעדרייט מיטן פנים צום וואלד, און איך האב געמיינט עס זענען גראבעס, איך האב ליב דעמבעס, האט זי געמאכט הארטער איר קול און געשטעלט א טריט צום וואלד. אברעמל האט זיך צוריק אויסגעדרייט צו איר און ער האט זיך אנגעשטויסן אן איר בוזעם. זי האט אים אריין געשמייכלט אין פנים און מיט די גרינע שפיזלעך פון אירע אויגן געמאכט אים אוממעכטיג. דעמבעס זענען שטארק, איך האב ליב דעמבעס האט זי ווייטער געזאגט און זיך גענומען וועג אראפ צום וואלד. אברעמל איז איר געהארכזאם נאכגעגאנגען. דער וואלד האט גערוישט. אונטער זייערע טריט האבן געקנאקט די אויסגעטרוקענטע חזר'ניס. טיפער אין וואלד איז דאס גרינס געווארן העכער און טונקעלער. די בין־השמשות'דיגע זון האט זיך דורכגעזיפט דורך די צווייגן און אויף דעם וואלד גרינס געלייגט גאלדענע פלעקן. לאה האָט זיך אָפּגעשטעלט און אַברעמל נעבן איר, און אַזױ, שטײענדיק מיט די פֿיס אינעם הױכן װאַלדיקן גרינס, האָט זי אַ שאַר געטאָן דאָס געפֿלאָכטענע קױבערל צום גרינעם געבעטעכץ און מיט אַן אױפֿגעהױבענעם קאָפּ געזאָגט, אַ גאַנץ לעבן װאָלט איך געװאָלט פֿילן דעם ריח, װאָס איך פֿיל איצט. איר פֿילט? ווען איך וואלט געקענט וואלט איך דעם גאנצן וואלד ארומגענומען מיט מיינע ארעמס. אוי, איך בין שיכור פון אים! האט זי אויסגערופן, זיך א וואקל געטאן ווי א שיכור'ע. אברעמל האט זיך צעטומלט און זי אנגעכאפט זי זאל נישט פאלן. און זי האט אנגעכאפט זיינע ארעמס און געזאגט שטיל, וואס פאר א שטארקע ארעמס איר האט! דעמבענע ארעמס האט איר! עס ווערט שפעט האט ער געזאגט מיט א ציטערנדיגן קול.

זענען די תנאים מיט דער חתונה פון אברעמלען מיט לאה געווען צוזאמען. די וועלט האט דאס אלץ געזעהן, האט נישט געהאט וואס נאכצוחשבונען. פינף פעליגע יאר האט לאה נישט פארשווענגערט. געזאגט האט מען אז די שוועסטער עטל האט איר אפגעטוהן א כישוף, כאטש אלע האבן געוואוסט אז זייט דאמאלט איז עטל נישט ארויס פון שטוב און פאר די אויגן פון מענטשן זיך נישט געוויזן. זי האָט געשאָלטן און געשאָלטן מיט קללות, װאָס זי האָט געהערט, און מיט אַזעלכע, װאָס זי אַלײן האָט צוגעטראַכט. אײן קללה האָט זי נישט אױפֿגעהערט איבערחזרן, אַז לאה זאָל געבױרן שטײנער און נישט קײן קינדער. אױפֿן זעקסטן יאָר האָט לאה געבױרן אַ ייִנגל. שיעלע איז געקומען אױף דער װעלט אַ שװאַכער, מיט אַ הױקערל און דינע, דינע פֿיסלעך, װאָס האָבן שפּעטער נישט געהאַט קײן כּוח צו טראָגן סײַ דאָס גופֿל און סײַ דאָס הױקערל. פֿון אָנשטרענג צו טראָגן דעם הױקערל, האָט שיעלע געמוזט אױסבײגן דאָס קעפּעלע און דערום איז ער געװאָקסן קרום. אַז דאָס קינד איז אַלט געװאָרן דרײַ יאָר, האָט ער געקריגן אַ ריפּקוכן, װאָס איז אָנגעװאַקסן און געװאָרן ענלעך צום אײטער פֿון אַ ציג אָן ציצקעס, און האָט זיך די שטאָט דערמאַנט אָן דעם, װאָס זי האָט געזאָגט מיט יאָרן צוריק, אַז דאָס האָט עטל אָפּגעטאָן איר צװילינג-שװעסטער אַ כּישוף, איז זי איר נישט מוחל ביז הײַנט, און זי וויל נישט אויסזאגן דעם כישוף. אז לאה איז געקומען צו טעלצע פון וועגן דעם ריפקוכן האט זיך די אפשפרעכערקע נישט געקוואפעט. גראד איז איר איז די גאנצע זאך מיט די צוויי שוועסטער דעם צווילינג געלעגן אין זיכרון ווי א ברענעדיגע קויל. א גאנץ לעבן האט זי זיך אויסגעהיט פון אריינצוקומען אין תחום פון כישוף וואס פון וועגן אים קומט מען קיינמאל נישט ארויס פון גיהנום.